מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ל' עמוד ב'. לאמיר נעמען דף ל' עמוד א' גאנץ אונטן ביי די גמרא. אבער לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן געלערנט אין די משנה, אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיטבול. אז דו ווילסט אריינגיין מאכן אן עבודה אין די עזרה, זאלסטו וויסן, דו מוזט האבן א טבילה פארדעם. און ווי רש"י זאגט שוין, ס'מיינט נישט דווקא פאר אן עבודה, נאר סתם, דו ווילסט אריינגיין אין די עזרה, פארדעם מוזטו גיין אין מקווה, דו מוזט דיך גיין טובל. און אויף דעם קומט די גמרא יעצט, פרעגט די גמרא אזוי, שאלו את בן זומא, מען האט געפרעגט בן זומא, טבילה זו למה, זיי מיך מסביר, וואס איז פשט פון די טבילה? וואס די מקור פארוואס מוז איך האבן אזא טבילה? פאר איך קום אריין אין בית המקדש? פאר איך גיי אריין אין די עזרה? מוז איך זיך גיין טובל? אויף דעם פרעגט ער טבילה זו למה, זיי מיר מסביר פארוואס. אמר להם, זאגט ער צו זיי, איך וועל דיר מסביר זיין, און איך וועל דיר זאגן אזוי, ומה המשנה מקודש לקודש? מה דאך דער כהן גדול, וואס יום כיפור, ער גייט פון די עזרה, גייט אריין צו קדשי קדשים, און ממקום שעונש כרת למקום שעונש כרת, ער גייט פון א הייליגע פלאץ, ווי די עזרה, וואס אויב גייט ער דארטן און ער איז טמא, אוודאי באקומט ער כרת, ער גייט אריין צום קדש הקדשים, עט ער זיין טמא דארטן עט ער באקומען כרת, דאס הייסט ער גייט פון א מקום קדוש צו א מקום קדוש, טעון טבילה, און די הלכה די כהן גדול מוז האבן א טבילה, פאר ער גייט אריין אין קדש הקדשים מוז ער זיך טובל'ן. איז אוודאי איך, איך פריוואטע מענטש, צו איך כהן הדיוט, איך קום דא מאכן די עבודה, המשנה מחול לקודש, אז איך קום פון מיך אינדערהיים, און איך קום יעצט אריין אין די עזרה, און ממקום שאין עונש כרת, למקום שעונש כרת, פון מיך אינדערהיים, וואס דארט קען איך זיין טמא ביז איבערמארגן, און איך קום אריין צו די עזרה, וואס אויב קום איך אריין דארטן בטמא, באקום איך כרת, אינו דין שטעון טבילה? פארשטייסטו דען נישט אז מען דארף האבן א טבילה? מה דאך די כהן גדול, ער איז טהור, אויב ער גייט פון איין קדושה אריבער צום צווייטע קדושה מוז ער האבן א טבילה, איך, וואס איך בין בעצם בחזקת טהור, איך האלט אז איך בין טהור, אבער איך קום פון מיך אין שטוב, פון א פלאץ וואס איז נישט קיין קדושה, א פלאץ וואס דו באקומסט נישט קיין כרת אז דו ביסט טמא, און דו גייסט אריין אין די עזרה, אוודאי און אוודאי דארפסטו האבן א טבילה. און פאר דעם זאגט בן עזאי זאלסטו וויסן, די טבילה וואס דו דארפסט דא מאכן איז א דאורייתא, מדאורייתא מוזטו גיין האבן די טבילה און איך לערן עס אויס בקל וחומר פונעם כהן גדול. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט ניין, סרך טבילה היא זו, דאס איז נישט קיין דאורייתא, דאס איז א דרבנן, ס'איז א סרך טבילה היא, ווי איך וועל דיר מסביר זיין, כדי שיזכור טומאה ישנה שבידו ויפרוש. די טבילה איז בעצם נאר דא דיך צו דערמאנען. זאגט רבי יודא אזוי, איך ווייס רבי לעבן, איך ווייס, ווען דו קומסט אריין אין די עזרה, אין דיין קאפ ווייסטו אז איך בין טהור, פארוואס זאל איך זיין טמא? איך ווייס איך בין א טהור'דיגער מענטש, איז זאג איך טראכט איך צו מיך, נאכאמאל א טבילה, וואס פעלט עס אויס, ניין איך בין טהור. זאגט רבי יודא ניין, איך וויל זאלסט דיך גיין טובל'ן, ווייל דו וועסט אריינגיין אין מקווה, עסט דיך איבערטראכטן איין מינוט, פארוואס דארף איך יעצט גיין אין מקווה, צו מאכן זיכער אז איך בין טאקע טהור? און וועסט איבערטראכטן און עסט כאפן איין מינוט, קען טאקע זיין אמאל, שוין א שטיק צייט צוריק, בין איך געווארן טמא, לאמיר זאגן טמא לשרץ, און איך האב מיך קיינמאל נישט מטהר געווען, און בעצם טאר איך נישט אריינגיין אין בית המקדש, בעצם קען איך נישט אריינגיין אין די עזרה יעצט. דאס הייסט מיט דעם וואס איך שיק דיך נאכמאל אריין אין מקווה יעצט, אפילו דו האלטסט דו ביסט טהור, עסט נאכמאל איבערטראכטן, נאכמאל מאכן דעם חשבון, בין איך טאקע טהור? און אויב כאפסטו איין מינוט ניין איך בין נישט טהור, איך בין טאקע א טמא, איך בין לאמיר זאגן א טמא לשרץ, עסטו זאגן אקעי איין מינוט, איך העל נישט אריינגיין בית המקדש יעצט, איך העל נישט אריינגיין אין די עזרה יעצט, ווייל איך מוז האבן הערב שמש ערשט. דאס הייסט זאגט רבי יודא די גאנצע זאך איז נאר א דרבנן, כדי זאלסט זיך נאכאמאל גיין איבערטראכטן ביסטו טאקע אין די מצב פון טהרה וואס דו האלטסט דו ביסט, אדער ניין אפשר נישט, ויפרוש און דעמאלטס עסטו מוזן זאגן אקעי איך קען טאקע נישט אריינגיין, אנדערס מאל העל איך צוריק קומען, אבער יעצט קען איך נישט אריינגיין. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט במאי קמיפלגי. פיין, כ'פארשטיי איינער האלט ס'איז א דאורייתא, כ'פארשטיי איינער האלט ס'איז א דרבנן, למעשה וואס איז זייער מחלוקת? כאפט זיך ערגעץ א חילוק? זאגט די גמרא יא, באחולי עבודה קמיפלגי. די שאלה איז דא די עבודה וואס איך האב יא געטון. איך האב געמאכט די עבודה, איך בין דער כהן, איך קום אריין, איך מאך די עבודה, און קיין טבילה האב איך נישט געמאכט פאר איך בין אריינגעקומען אין די עזרה. וואס איז געשעהט יעצט? וואס איז יעצט מיט מיין עבודה וואס איך האב געטון? אויף דעם זאגט ער אזוי, לבן זומא מחיל עבודה, לפי בן זומא, וואס ס'איז א דאורייתא, די תורה פארלאנגט די מקווה, די תורה פארלאנגט די טבילה, אויב אזוי זאלסטו וויסן, האסט נישט געהאט דעם טבילה, די עבודה וואס דו האסט דא געמאכט, האסט מחלל געווען די עבודה, די עבודה איז גארנישט ווערט. מה שאין כן לרבי יהודה, לפי רבי יהודה וואס האט געהאלטן די גאנצע זאך נאר דרבנן, אים צו דערמאנען, צו מאכן זיכער אז ער איז טאקע טהור, לא מחיל עבודה, אז דער מענטש איז טאקע טהור, און ער טראכט זיך נאכאמאל איבער איך בין טאקע א טהור'דיגער מענטש, אבער קיין טבילה האב איך נישט געהאט פאר דעם, זאגט ער היות די גאנצע זאך איז נאר דרבנן, כדי צו דיך צו מאכן aware אפשר ביסטו יא טמא צו נישט, די עבודה וואס דו האסט געטוהן איז א כשר'ע עבודה און האסט נישט מחלל געווען די עבודה. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, ולבן זומא מי מחיל, איז דאס טאקע אמת לפי בן זומא אז איך האב יא געטון אן עבודה אנע גיין אין מקווה, האב איך מחיל געווען די עבודה און די גאנצע עבודה איז גארנישט ווערט, איז דאס טאקע אמת? והתניא אונז האבן דאך געלערנט, איך וועל דיר ברענגען א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז, כהן גדול שלא טבל, וואס געשעט יום כיפור, דער כהן גדול, קיין טבילה האט ער נישט געמאכט, ס'איז אים ארויס פון קאפ, וואס זאל נאר זיין געשען, קיין טבילה האט ער נישט געהאט יום כיפור. ולא קידש בין בגד לבגד, און צו גיין ווען ער האט געמאכט קידוש ידיים ורגליים, ווען ער האט זיך געטוישט פון איין קלייד צום צווייטן, פון די בגדי זהב צו די בגדי לבן האט ער אויך נישט געהאט. ובין עבודה לעבודה, אין די צווישן עבודות האט ער אויך נישט געהאט דעם קידוש ידיים ורגליים. זאלסטו וויסן, עבודתו כשרה. הגם דו האסט נישט געהאט דעם טבילה, זאלסטו וויסן דיין עבודה איז כשר. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, מיין גאנצע לימוד צו זאגן אז איך כהן הדיוט צו איך ישראל פאר איך קום אריין אין די עזרה לערן איך דאך נאר פונעם כהן גדול אזוי ווי ער מוז גיין אין מקווה מוז איך גיין אין מקווה אבער איין מינוט ער אז ער גייט נישט אין מקווה איז זיין עבודה א כשר'ע עבודה אויב אזוי ווען איך גיי נישט אין מקווה מהיכי תיתי מיין עבודה זאל יא זיין מחולל. די גאנצע לימוד פון מיך איז דאך נאר פונעם כהן גדול, אז ער מאכט די עבודה אן קיין טבילה איז א כשר'ע עבודה, איז פארוואס ווען איך קום און איך לערן מיך פונעם כהן גדול פארוואס מיין עבודה זאל נישט ארבעטן ווען איך בין נישט געווען אין מקווה? און פאר דעם טענה'ט די גמרא וואס דו ווילסט צו זאגן לפי בן עזאי די עבודה איז נישט קיין כשר'ע עבודה ס'איז מחולל, אויף דעם זאגט די גמרא ניין דאס קען נישט זיין. און די גמרא ענדיגט צו די ברייתא, און די ברייתא זאגט אונז, אחד כהן גדול, ואחד כהן הדיוט שלא קידש ידיו ורגליו שחרית, ועבד עבודה עבודתו פסולה. וואס יא? אז דו ביסט די כהן הדיוט, דו ביסט די כהן גדול, און די קידוש ידיים ורגליים ביים כיור, דאס האסטו נישט געמאכט אינדערפרי פאר דו האסט אנגעהויבן די ערשטע מאל מאכן א עבודה, דעמאלס זאלסטו וויסן איז עבודתו פסולה, מ'לערנט עס אויס פון א גזירה שווה חוקה חוקה. אבער דאס איז נאר די קידוש ידיים ורגליים, אבער א טבילה, אויף טבילה איז נישט געזאגט געווארן ביים כהן גדול אז אז אויב ער האט נישט דעם טבילה די עבודה איז נישט קיין עבודה. און אויב אזוי ווען איך, מיך פריוואטע מענטש, צו מיך כהן הדיוט וואס מיין גאנצע לימוד איז דאך נאר פונעם כהן גדול, אז ער זיין טבילה איז נישט מעכב, איז ביי מיך קען איך אויך נישט מעכב זיין. און אויב אזוי, די טבילה וואס איך האב דא נישט געהאט, זאל נישט שטערן די עבודה, און מיין עבודה זאל ווייטער זיין א כשר'ע עבודה. און פאר דעם זאגט די גמרא ביסטו גערעכט, צו זאגן די א חילוק צווישן בן עזאי מיט רבי יהודה, בן זומא מיט רבי יהודה, איז ס'איז יא מחולל צו נישט, דאס קען נישט זיין די סיבה, דאס קען נישט זיין די חילוק, ווייל לכולי עלמא די עבודה וואס איך האב געטוהן, די עבודה איז א כשר'ע עבודה. נאר וואס זאגט די גמרא אלא למיקם בעשה קא מיפלגי, די שאלה איז פשוט, בין איך עובר אויף אן עשה, אדער בין איך נישט עובר אויף אן עשה. לבן זומא קאי בעשה, לפי בן זומא וואס איך לערן עס אויס פונעם כהן, ווי ביים כהן גדול שטייט ורחץ במים את בשרו ולבשם, וויבאלד דער כהן האט אן עשה דאס צו טון, און איך לערן מיך פונעם כהן, האב איך דעם זעלבן עשה און איך מוז גיין אין מקווה פארדעם, ווייל די תורה לערנט עס מיך אויס און איך לערן עס פונעם כהן גדול, און אז איך האב עס נישט געטון, ביסטו עובר אויף אן עשה. דאס איז עס. אבער צו זאגן דיין עבודה איז נישט קיין עבודה, אוודאי די עבודה איז א כשר'ע עבודה. רבי יהודה, לפי רבי יהודה, לא קאי בעשה, קיין עשה ביסט נישט עובר, ס'איז א דרבנן, רבנן פארלאנגען עס, אבער דו האסט עס נישט געמאכט, קיין עשה ביסט נישט עובר, און דאס איז די חילוק צווישן זיי צוויי. פרעגט די גמרא יעצט ווייטער, ומי אית ליה לרבי יהודה האי סברא, איז דאס טאקע אמת אז רבי יהודה האלט אז יעדער איינער וואס קומט אריין צו די עזרה, מוז ער האבן א טבילה פארדעם, איז דאס טאקע אמת? והתניא, אונז האבן געלערנט, מצורע. דער מצורע וואס ער קומט זיך יעצט מטהר זיין. ער גייט זיין צרעת, ס'איז אוועק געגאנגען, ער קען יעצט אנהייבן זיך מטהר זיין. איז אויפן ערשטן טאג דארף ער האבן טבילה, אויפן זיבטן טאג דארף ער האבן נאכאמאל טבילה, און אויפן אכטן טאג דארף ער קומען צום בית המקדש, ער שטייט ביים שער ניקנור, ער לייגט אריין בוהן ידיו און בוהן רגליו, און אזוי שפריצט מען אויף אים, און מיט דעם האט ער זיין גאנצע טהרה. יעצט די שאלה איז, אויפן אכטן טאג, ווען ער קומט יעצט דא צו די עזרה, וואס דארף מען טון מיט אים? זאגט די ברייתא, זאלסטו וויסן מצורע טובל, ועומד בשער ניקנור, אויפן אכטן טאג דארף ער האבן נאכאמאל א טבילה, און דעמאלס קומט ער צו שער ניקנור און מען ענדיגט זיין טהרה. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט ניין אינו צריך טבילה אויפן אכטן טאג נאכאמאל א טבילה דאס דארף מען נישט מאכן שכבר טבל מבערב ווייל נעכטן אויפן זיבטן טאג האט ער שוין געהאט זיין טבילה איז יעצט נאכאמאל א טבילה זאגט רבי יהודה דאס פעלט נישט אויס אויפן אכטן טאג קומט צום בית המקדש קומט צו די עזרה און דארט וועט מען מאכן וואס מען דארף מאכן און נאכדעם וועסטו האבן דיין טהרה. איז פרעגט די גמרא איצט, דו רבי יהודה ביסט געווען, אדער אונז האבן געוואלט זאגן בשם רבי יהודה, אז רבי יהודה זאגט יעדע איינער וואס קומט אריין די עזרה, מוז ער האבן א טבילה. לכאורה דא זע איך רבי יהודה זאגט אונז, זאלסטו וויסן, דער מצורע וואס קומט אריין צו די עזרה, כאטש ער קומט נישט אריין אינגאנצן אבער ער קומט צו די עזרה, ער דארף נישט האבן נאכאמאל א טבילה. און אויף דעם פרעג איך דיך איין מינוט, ווי שטימט דאס מיט רבי יהודה? אונז האבן געזאגט אז רבי יהודה זאגט, יעדער איינער וואס קומט צו די עזרה דארף האבן טבילה, און דא האב איך א מצורע וואס האט נישט קיין טבילה, און דאס איז אויך רבי יהודה. און דאס איז מיין קשיא, ווי אזוי קען דאס שטימען מיט רבי יהודה? וואס טוט זיך דא? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, ההיא כדקתני טעמא, שכבר טבל מבערב, דיין קשיא פארשטיי איך בכלל נישט זאגט די גמרא. די קשיא איז נישט קיין קשיא. רבי יהודה איז דאך קלאר מסביר פארוואס דארף די מצורע נישט האבן קיין טבילה, פארוואס שכבר טבל מבערב. די גאנצע שיטה פון רבי יהודה איז דאך אז איך מוז האבן א טבילה כדי צו מאכן זיכער אז איך בין טאקע טהור, אז נישט אז איך האב עפעס פארגעסן עפעס א טומאה, ניין דו ביסט זיכער אז דו ביסט טמא. איז די מצורע וואס איז געווען אויפן זיבטן טאג איז ער געווען אין מקווה, איז יעצט אויפן אכטן טאג איז ער דאך אוודאי טהור, איז פאר דעם זאגט רבי יהודה די זעלבע זאך ווי ער זאגט פריער, דו מוזט נישט האבן נאכאמאל א טבילה, ווייל וואס שכבר טבל מבערב, אבער ווען נישט אז ער האט די טבילה פונעם זיבטן טאג, אוודאי האלט רבי יהודה אויכעט אז ער מוז גיין נאכאמאל אויפן אכטן טאג, מוז ער גיין צו האבן א מקווה, ער מוז האבן זיין טבילה, איז פאר דעם זאגט די גמרא דיין קשיא איז בכלל נישט קיין קשיא. דו האסט מיר געוואלט קומען פרעגן ווי קען זיין רבי יהודה האלט ביי מצורע אז ער דארף נישט האבן קיין טבילה? די תירוץ איז זייער פשוט שכבר טבל מבערב וויבאלד ס'איז א פאל וואס איז געווען פונקט נעכטן האט ער שוין געהאט א טבילה זאגט רבי יהודה פעלט נישט אויס נאכאמאל אבער סתם א נארמאלע מענטש אוודאי וועט רבי יהודה אויך האלטן דו קומסט אריין אין עזרה מוזט דו האבן א טבילה. און דאס זאגט די גמרא, ההיא כדקתני טעמא, שכבר טבל מבערב, דאס איז טאקע וואס די ברייתא זאגט. נאר פרעגט די גמרא יעצט ודקארי לה מאי קארי לה, דער וואס האט געפרעגט בכלל די קשיא, וואס האט ער געמיינט? כאילו וואס פרעגט ער אזא קשיא? בעצם די גאנצע קשיא הייבט זיך נישט אן, רבי יהודה רעדט זייער קלאר און ער זאגט שכבר טבל בערב, וואס האסטו בכלל, וואס איז געווען דיין הוה אמינא דא צו פרעגן אויף רבי יהודה? אויף דעם זאגט די גמרא, משום דקא בעי למרמא אחריתי. ווייל איך האב א צווייטע ברייתא, און יענע צווייטע ברייתא וואס איך גיי דיר שוין ברענגען, דאס שטימט נישט מיט די ברייתא וואס איך האב דיר יעצט געזאגט. מיט דעם וואס אונז האבן יעצט געזאגט אז מצורע דארף נישט האבן א טבילה שכבר טבל מבערב, אויף דעם וועל איך דיר ברענגען א צווייטע ברייתא וואס דאס שטימט נישט מיט דעם. זאגט ער אזוי, וואס איז די צווייטע ברייתא? וועל איך דיר זאגן אזוי, לשכת המצורעים, מ'ווייסט אין בית המקדש איז געווען א לשכת המצורעים. איז לאמיר גיין א שפאציר א מינוט אריין אין בית המקדש. אז מען קומט אריין פונעם חצר קומט מען אריין דורך מזרח קומט מען אריין אין בית המקדש, קום איך אריין א גרויסע פלאץ וואס האט געהייסן עזרת נשים, דארט קען זיך יעדער איינער דרייען, יעדער מעג זיין דארטן. יעצט אויף יעדע פון די פיר זייטן פון עזרת נשים איז געווען דארטן א צימער. איינע פון די צימערן איז געווען לשכת המצורעים, און די שאלה איז יעצט, די לשכת המצורעים, וואס איז געווען לעבן די פופצן טרעפן וואס גייען ארויף צו די עזרה, זיי מיר א מינוט מסביר פארוואס האט עס אזוי געהייסן, איך ווייס ס'איז געווען א מקווה אינעווייניג, אבער פארוואס ווערט עס אנגערופן לשכת המצורעים? און אויף דעם זאגט די ברייתא ששם מצורעים טובלין, זאגן רבנן, פשוט, די מצורעים זיי קומען דארטן אויפן אכטן טאג, גייען זיי אריין אין יענע צימער, און זיי טובל'ן זיך דארטן, פאר דעם ווערט עס אנגערופן לשכת מצורעים. געוואלדיג. רבי יודא אומר, קומט רבי יודא און ער זאגט ניין, לא מצורעים בלבד אמרו, אלא כל אדם, די צימער נישט נאר געמאכט פאר די מצורעים זיי זאלן זיך קענען טובל'ן דארטן, נאר יעדער איינער קען זיך טובל'ן דארטן. לאמיר איבערהערן וואס רבי יודא האט דא געזאגט, נישט נאר די מצורע טובל'ט זיך דארטן, נאר יעדער איינער טובל'ט זיך דארטן, דאס הייסט אבער די מצורע ער גייט זיך טובל'ן דארטן? איין מינוט, אונז האבן דאך יעצט געזאגט בשם רבי יודא די ערשטע ברייתא אז די מצורע דארף נישט האבן קיין טבילה אויפן אכטן טאג, ווייל א טאג פארדעם האט ער שוין געהאט א טבילה, און דא האב איך א צווייטע ברייתא, און די צווייטע ברייתא זאגט מיר יא, זאלסטו וויסן דער צימער נישט נאר פאר די מצורע, יעדער איינער גייט זיך טובל'ן דארטן, איין מינוט, כ'האב געמיינט די מצורע טובל'ט זיך בכלל נישט. און דאס איז טאקע מיין קשיא, די צוויי בריית'עס צוזאמען, און פארדעם האב איך דיר דאס געברענגט און דא וויל איך יעצט פארשטיין, רבי יודא איין מינוט, כ'האב איין ברייתא וואו דו זאגסט מיר די מצורע דארף נישט האבן קיין טבילה, כ'האב איין ברייתא וואס זאגט מיר נישט נאר די מצורע האט א טבילה, דאס הייסט די מצורע האט יא א טבילה, און אויף דעם פרעג איך דיר וואס טוט זיך דא. איז וויל די גמרא ענטפערן, לא קשיא, הא דטביל, הא דלא טביל. כ'וועל דיר פשוט ענטפערן, ס'ווענדט זיך ער האט זיך שוין גע'טובל'ט אויפ'ן זיבטן טאג צו נישט. זייער פשוט. די ערשטע ברייתא וואס זאגט אונז אינו צריך טבילה, ווייל ס'איז טאקע געווען אויפ'ן זיבטן טאג, פארדעם אויפ'ן אכטן טאג דארף ער נישט האבן נאכאמאל א טבילה, מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס זאגט אונז די מצורע דארף יא האבן א טבילה, רעדט זיך אויפן זיבטן טאג האט נישט געהאט קיין טבילה, פארדעם טאקע אויפן אכטן טאג גייט אריין אין יענע צימער און האט דארטן זיין לעצטע טבילה. און אויף דעם פרעגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל אי דלא טביל הערב שמש בעי, פאר בכלל ער קען אריין גיין אין די עזרה מוז ער דאך האבן הערב שמש, פארדעם נארמאל מאכט ער די טבילה אויפן זיבטן טאג, ער ווארט ביז די זון גייט אראפ, און אויפן אכטן טאג קומט ער נאכאמאל. יעצט די שאלה איז טאמער גייט ער נאר האבן זיין טבילה אויפן אכטן טאג אליינס, דאס הייסט ער האט פארגעסן אויפן זיבטן טאג, אז איך גיי יעצט אויפן אכטן טאג אין טבילה, איך גיי אין מקווה, וועל איך נאך אלץ נישט קענען יעצט אריינגיין אין עזרה, ווייל איך מוז דאך האבן הערב שמש. איז ווייטער די היינטיגע אכטע טאג אזויווי די זיבטע טאג. ווען וועט זיין די אכטע טאג מארגן? איז ווייטער שטימט דאך ווייטער נישט די צוויי ברייתות. איז ווייטער וואס זאגסטו מיר אמאל דארף איך האבן יא אמאל דארף איך נישט קיין טבילה? דעם וואס דו ווילסט מיר יעצט זאגן אז נעכטן האט ער זיך נישט גע'טובל'ט, דאס איז נישט קיין עצה, ווייל טאמער נישט וואלט ער געדארפט האבן הערב שמש. אויף דעם זאגט די גמרא ווייסטו וואס, ביסטו גערעכט. אלא לאמיר פרובירן אזוי, אידי ואידי דטביל, אוודאי ביידע בריית'ס רעדן זיך, ער האט זיך שוין געהאט גע'טובל'ט, נעכטן האט ער געהאט זיין טבילה. איי, וועסטו מיר פרעגן פארוואס זאגט איין ברייתא אז אויפן אכטן טאג איז נישט דא קיין טבילה פאר מצורע, און די צווייטע ברייתא זאגט מיר ס'איז יא דא א טבילה פאר מצורע. נאך צו זאגן אזוי, הא דאסח דעתיה, הא דלא אסח דעתיה. די ברייתא וואס זאגט אונז אינו צריך טבילה, רעדט זיך אז ער האט זיך נישט מסיח דעת געווען. ער האט געוואוסט נעכטן איז געווען אין מקווה, ער ווייסט מארגן דארף ער אריינגיין אין די עזרה, לייגט ער צו קאפ און ער ווייסט איך גיי אכטונג געבן יעדע שריט און טריט חס ושלום איך זאל נישט ווערן טמא. פארדעם זאגט רבי יהודה אינו צריך טבילה, שכבר טבל מאתמול. מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס זאגט אונז די מצורע האט יא א טבילה וואס ער דארף מאכן, דאס רעדט זיך ער האט זיך מסיח דעת געווען, פאר דעם זאגט מען אים דו האסט זיך מסיח דעת געווען? אקעי איין מינוט, פאר דו קומסט אריין דא צו די עזרה, כ'בעט דיך גיי אריין אין טבילה, גיי אין לשכת המצורעין און גיי דיך טובל'ן דארטן. אויף דעם פרעגט מען דאס אויך נישט קיין גוטן תירוץ, ווייל אי דאסח דעתיה הזאת שלישי ושביעי בעי. די מינוט וואס איך ווייס יענער האט זיך מסיח דעת געווען, ער האט נישט אכטונג געגעבן פאר א שטיק צייט, און פאר דעם וועסט אים שיקן נאכאמאל אויפן אכטן טאג צו מקווה, זאג איך דיר ניין, אליין שיקן אין מקווה דאס נישט גענוג, אזא מענטש דארף האבן פרה אדומה נאכאמאל. די מקווה וועט גארנישט אויפטון, ער מוז האבן פרה אדומה, קען זיין ער איז געווארן טמא פון א טמא מת, דו האסט דאך נישט אכטונג געגעבן, איז פאר דעם ווייטער קען נישט זיין אז די צווייטע ברייתא וויל רעדן פון אזא סארט פאל, איז אויב אזוי קום איך ווייטער דא כ'האב צוויי ברייתות א סתירה איינס מיטן צווייטן וואס טו איך דא? ווי ווייס איך אז מ'דארף האבן טאקע טבילה? ווי ווייס איך אז איך דארף האבן פרה אדומה? דאמר רבי דוסתאי בר מתון, אמר רבי יוחנן, הסח הדעת, אז דו האסט געהאט הסח הדעת, צריך שלישי ושביעי, דארף איך האבן שלישי ושביעי, און די גאנצע טבילה וואס דו וועסט מאכן אויפן אכטן טאג וועסטו גארנישט אויפטון דערמיט. אויב אזוי קום איך צוריק צו מיין ערשטע קשיא, איך האב דא צוויי ברייתות, איין ברייתא זאגט מיר אז מצורע דארף נישט זיך טובל'ן, די אנדערע זאגט מיר אז מצורע האט יא טבילה, און איך פרעג דיר מאי האי וואס טוט זיך דא? פאר דעם זאגט די גמרא ווייסט וואס לאמיר פרובירן א צווייטע זאך אלא אידי ואידי דלא אסח דעתיה אוואדע מ'מוז זאגן אז וואס ער האט זיך נישט מסיח דעת געווען ער ווייסט צו מארגענס דארף ער גיין צו די עזרה ער גיבט אכטונג אויף שריט און טריט ער זאל נישט ווערן טמא נאר וואס הא דטביל על דעת ביאת מקדש הא דלא טביל על דעת ביאת מקדש זאגט ער זאלסטו וויסן אזוי, כ'וועל דיר מחדש זיין א דין, אפילו ווען איך גיי אין מקווה, ביים מקווה מוז איך אינזין האבן אז איך גיי נישט סתם דא אין מקווה, און גראדע אה, ווייסט וואס איך בין געווען אין מקווה, לאמיר דאס נוצן אויף אריינצוגיין אין די עזרה, דאס גייט נישט. ווען איך גיי אריין אין מקווה, מוז איך אריינגיין אין מקווה על דעת פארוואס אז איך גיי אריין אין די עזרה יעצט. און פאר דעם זאגט ער, היות דא רעדט זיך אין א פאל וואס ער איז אריין געגאנגען אין מקווה אנע האבן דעם דעת אז ער גייט אריין אין מקווה, פאר דעם זאגט רבי יהודה אין די צווייטע פאל זאלסטו וויסן ער דארף גיין נאכאמאל אין מקווה. איז לאמיר עס אדורך גיין. די ערשטע פאל רעדט זיך, אינו צריך טבילה ווייל אויפן זיבטן טאג האט ער אינזין געהאט, איך גיי דא מאכן א טבילה לשם מיין צרעת, פלאס אויכעט ווייל מארגן גיי איך אריין גיין אין די עזרה, איך האב אינזין דעם אריין גיין אין די עזרה, פאר דעם זאגט רבי יהודה, אינו צריך טבילה, שכבר טבל מערב. מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס זאגט אונז, ניין ניין ניין, דו מצורע דארפסט האבן נאכמאל א טבילה, רעדט זיך אז אויפן זיבטן טאג האט ער נאר אינזין געהאט די טבילה לשם מצורע, די טבילה לשם אריין גיין אין די עזרה, פון דעם האט ער בכלל נישט געטראכט, פאר דעם זאגט רבי יהודה, ר' איד, גיי נאכמאל אריין אין מקווה, גיי לשכת מצורעין און גיי דיך טובל'ן דארטן. קומט די גמרא יעצט מיט נאך א תירוץ, און זאגט די גמרא ואיבעית אימא, דו ווילסט זאל איך דיר געבן נאך א תירוץ, תנא לא מצורעין אמרו אלא כל אדם, א פשוטע זאך, מען דארף ארויסנעמען איין ווארט פון די צווייטע ברייתא, אוודאי רבי יהודה האלט נישט דא קיין טבילה פאר מצורע. און לאמיר אנקוקן די ווערט פון רבי יהודה, לא מצורעין אמרו, אלא כל אדם. רבי יהודה טענה'ט צו רבנן, די פלאץ, יענע צימער האט מען נישט גענוצט פאר מצורעים, ווייל מצורעים דארפן נישט האבן קיין טבילה, ווייל זיי האבן זיך שוין פארנעכטן געטובל'ט, זיי זענען אקעי. לא מצורעין אמרו, נאר וואס, יענע צימער איז געווען אלא לכל אדם פאר יעדעם איינעם. פאר דעם האלט רבי יהודה ווייטער אין ביידע ברייתות, די מצורע דארף נישט האבן קיין טבילה, אז ער דארף נישט האבן קיין טבילה, איך האב ארויסגענומען די ווארט בלבד, בין איך אקעי יעצט, פיין, זאגט מיר רבי יהודה אין ביידע ברייתות, ר' מצורע, קיין טבילה דארפסט דו נישט האבן אויפן אכטן טאג, שכבר טבל מאתמול, מערב, איך ווייס דו ביסט אקעי, איך ווייס דו האסט נישט קיין טומאה אויף דיך, פאר דעם קענסטו אריין גיין אין עזרה, קענסט גיין דארט און שטיין ביים שער ניקנור, און אלעס איז אקעי. רבינא אמר, רבינא קומט מיט א דריטן תירוץ און ער זאגט, רבי יהודה לדבריהם דרבנן קאמרי, רבי יהודה רעדט דא בשם רבנן, און ער זאגט אזוי, לדידי מצורע אין צריך טבילה, איך רבי יהודה האלט, אזוי ווי איך האב שוין פריער געזאגט אין די ערשטע ברייתא, נישט דא אזא מושג אז א מצורע דארף האבן נאכאמאל א טבילה, ער דארף נישט האבן קיין צוויי טבילות, די טבילה פון יום שביעי דאס איז גענוג פארן אכטן טאג אויכעט. נאר וואס, איך רעד צו ענק, לדידכו לפי ענק, זאג איך ענק, אודו לי, זייטס, אודו לי איזי מיהת, זייטס מיר כאטשיג מודה, דלא מצורעים בלבד אמרו, אלא כל אדם. רבי יהודה רעדט לדברי רבנן, און ער זאגט אזוי, לפי ענק רבנן, דו זיי מיר מודה, פארוואס זאגסטו אין יענע צימער נאר געווען די מצורעים, נאר זיי האבן זיך געדארפט טובל'ן, אבער כל אדם האט זיך נישט געדארפט טובל'ן, יעדע איד האט זיך געדארפט טובל'ן? איך האלט, נאר יעדע איד האט זיך געדארפט טובל'ן. דער מצורע דארף זיך נישט טובל'ן, ווייל ער האט שוין געהאט זיין טבילה יום שביעי. אבער לפי ענק רבנן, וואס ענק האלטן דאך די לשכת מצורעים איז געמאכט געווארן ששם מצורעים טובלים. פרעג איך דיר, וואס הייסט ששם מצורעים טובלים? ס'נישט נאר דער מצורע טובל'ט זיך דארטן, א יעדע ישראל גייט זיך טובל'ן דארטן. א יעדער דארף זיך טובל'ן. זייטס מודה צו מיר כאטשיג אויף דעם חלק. איך? איך בין מסכים פאר יעדע איד דארף זיך טובל'ן, אבער די מצורע איז נישט דא אזא מושג, קיינמאל נישט, און פארדעם וויבאלד ער רעדט נאר דא, ער רעדט אן ביהאלף אוו רבנן, לדידכו אודו לי אז לא מצורעין בלבד אמרו אלא כל אדם, האב איך ווייטער נישט קיין סתירה דא צווישן רבי יהודה מיט רבי יהודה, און רבי יהודה האלט ווייטער זיין שיטה. איז ורבנן, וואס האלט למעשה רבנן, וואס ענטפערן זיי צוריק? זאגן זיי אזוי, מצורע דייש בטומאה. זאגן זיי צוריק, ניין, זאלסטו וויסן, מיר האלטן אנדערש ווי דיר רבי יהודה. דער מצורע, ער וועט דארפן האבן אויפן אכטן טאג מוז ער האבן א טבילה. וועסטו פרעגן פארוואס איך'ל דיר זאגן פארוואס. וויבאלד ער איז דייש בטומאה. ביז יעצט האט ער געוואוסט ער איז א טמא'נע מענטש. איז אפילו ער האט געהאט א טבילה אויפן זיבטן טאג, אבער די ווילאנג ער איז געווען טמא האט ער נישט אכטונג געגעבן. ס'הייסט ער האט זיך געדרייעט צווישן טמא. טמא איז נישט געווען קיין פרעמדע זאך ביי אים. נאר וואס, יעצט איז ער געגאנגען אויפן זיבטן טאג אין מקווה, אבער זיין געוואוינהייט איז ווייטער נישט אכטונג צו געבן צו טומאה. וואס פאר דעם האב איך מורא קומט אן אויפן אכטן טאג, ער וויל זיך יעצט גיין צו שער ניקנור, האב איך מורא איין מינוט אפשר איז דא עפעס געשען אינמיטן, ווייל ער איז דייש בטומאה איז דאך צוגעוואוינט מיט טומאה, זאגט מען רבי איד גיי נאכאמאל גיי דיך טובל'ן, אבער די גאנצע זאך איז נישט, וויבאלד, דאס הייסט די גאנצע זאך איז געמאכט געווארן פשוט וויבאלד ער איז דייש בטומאה, אבער כל אדם זאגט רבנן לא דיישי בטומאה, א נארמאלע מענטש, ער איז נישט דייש בטומאה, ער דרייט זיך נישט צווישן טומאה, גענוי וויאזוי אז ער האט א חזקה אז ער איז טהור, פיין מיט דעם איז אקעי, דארף ער נישט נאכאמאל גיין. קומט אויס אז אונז האבן דא בעצם א פרישע שיטה. לאמיר דא קוקן אביסל איבערבליק פון אלע שיטות. לכתחילה האט מען געהאט בן זומא מיט רבי יהודה, וואס זיי האבן געהאט א מחלוקת ביי כל ישראל, מוז ער גיין אין מקווה מוז ער נישט גיין אין מקווה? האבן ביידע געהאלטן יא דו מוזט גיין אין מקווה, די שאלה איז נאר געווען וואס איז די סיבה פארוואס איך מוז גיין אין מקווה, מוז איך גיין ווייל ס'איז א דאורייתא אזוי האט בן זומא געהאלטן, האט רבי יהודה געזאגט ניין די גאנצע ווארט איז נישט געווען קיין דאורייתא איז געווען א דרבנן אלס סרך טומאה מאך זיכער דו ביסט אקעי. יעצט אבער קומט אונז א פרישע שיטה די רבנן וואס האט עס צוריק געענטפערט צו רבי יהודה און זיי זאגן ניין מיר האלטן נאר די מצורע דארף האבן א טבילה, אבער מה שאין כן די אנדערע, די כל ישראל, זיי דארפן נישט האבן קיין טבילה, ווייל ער דרייט זיך נישט צווישן טומאה, איז אז ער ווייסט אז ער איז טהור, פיין, איך גלייב אים, מיט דעם איז ער גענוג, און ער איז אקעי. קומט אויס זיי האבן געהאלטן נאר די מצורע מוז האבן א טבילה, מה שאין כן א נארמאלע ישראל, האבן זיי געהאלטן לכאורה ניין, אז ער דארף נישט האבן קיין טבילה, ער איז אקעי אן קיין טבילה. און מיט דעם ענדיגט די גמרא צו אמר ליה אביי לרב יוסף, זאגט אביי צו רב יוסף, נימא רבנן דפליגי עליה דרבי יהודה כבן זומא סבירא להו. איך וויל דיך איין זאך דא מברר זיין. לאמיר צוריק גיין צו גאנצן אנהייב. זאגט אביי צו רב יוסף, די רבנן וואס האבן זיך געקריגט אויף רבי יהודה, דאס הייסט אונז האבן געהאט א שאלה מצורע ווען ער קומט אויפן אכטן טאג דארף ער זיך גיין נאכאמאל טובל'ן אויפן אכטן טאג צו נישט? האט די רבנן געזאגט יא זאלסטו וויסן מצורע טובל ועומד בשער ניקנור ערשט דארף ער גיין אין מקווה און דעמאלטס גייט צו שער ניקנור אויף דעם פרעגט רב יוסף פרעגט אביי רב יוסף נימא רבנן דפליגי עליה דרבי יהודה כב נימא רבנן דפליגי עליה דרבי יהודה די רבנן וואס קריגן זיך אין די ערשטע ברייתא דא אויף רבי יהודה וואס איז זייערע שיטה למעשה וואס האלטן זיי? זיי רעדן דא לגבי מצורע. וואס וועט ער האלטן לגבי יעדעם איינעם? לגבי סתם א ישראל? האלט ער בעצם כבן זומא סבירא להו? בעצם האלט ער זאלסטו וויסן א יעדע איינער מוז האבן א טבילה, צו דו ביסט א בעל מצורע, צו דו ביסט א נארמאלע איד, סתם א ישראל וואס קומט אריין אין די עזרה, צו ביסט א כהן הדיוט וואס מאכט א עזרה, מאכט א עבודה, יעדע איינער מוז האבן א טבילה. נאר וואס? פארוואס זאגן דא רבנן מצורע ער מוז האבן א טבילה? די תירוץ איז, וויבאלד והאי דקתני מצורע להודיעך כוחו דרבי יהודה, צו ווייזן אז זיי קריגן זיך מיט רבי יהודה. רבי יהודה האט געהאלטן, אפילו א מצורע וואס ער בעצם דרייט זיך צווישן טומאה, זאגט ניין ער דארף נישט האבן קיין טבילה, שכבר טבל מאתמול, קומען רבנן זאגן ניין מיר האלטן נישט אזוי. אבער בעצם ווען זיי קריגן זיך, קריגן זיי זיך נישט דווקא אויף מצורע, בעצם קריגן זיי זיך אויף אלעס, ווייל זיי האלטן ווי בן זומא אז יעדע איינער מוז האבן א טבילה, איי פארוואס רעדן זיי, פארוואס פארוואס כאפט מען זאגן מצורע טובל, די מצורע איז נישט ווייל נאר מצורע דארף האבן א טבילה, בעצם דארף יעדער איינעם האבן א טבילה, ווייל איך האלט עס ווי בן זומא. נאר ער רעדט די ווארט מצורע ארויסצוברענגען די כח פון רבי יהודה אויף ווי ווייט רבי יהודה האלט אז מען דארף נישט האבן קיין טבילה אפילו בעצם ער איז דייש בטומאה, ער דארף נישט האבן קיין טומאה. איז דאס פשט אין רבנן? או דילמא שאני מצורע דדייש בטומאה. אדער ניין, קען זיין בעצם האלט רבנן דא, זאלסטו וויסן מען דארף נישט האבן קיין טבילה, יעדער איינער וואס גייט אריין די עזרה, ער ווייסט ער איז טהור, קען אריין גיין די עזרה. נאר ווער דארף יא האבן א טבילה? די מצורע. ווייל ער איז דייש בטומאה, ער דרייט זיך צווישן טומאה. אבער א נארמאלע איד. ער דארף נישט האבן. איז מיין שאלה דא שיטת רבנן, האלטן זיי ווי בן זומא בעצם דארף יעדער האבן א טבילה נאר ער רעדט פון מצורע ארויסצוברענגען די פוינט און די כח פון רבי יהודה, אדער ניין בעצם האלט ער נאר אויף אזוי ווייט אז די מצורע דארף האבן א טבילה אבער יעדער ישראל יעדער כהן הדיוט דארף נישט האבן קיין טבילה דאס הייסט ער האלט נישט בעצם ווי בן זומא וואס איז זיין שיטה? אמר ליה האט ער אים געזאגט, שאני מצורע דדייש בטומאה, זאלסטו וויסן, שיטת רבנן איז נישט ווי בן זומא, בן זומא האלט יעדער איינער דארף האבן א טבילה, שיטת רבנן איז נישט אזוי, שיטת רבנן האלט בעצם נאר דער מצורע דארף האבן א טבילה, דו ווייסט פארוואס? ווייל ער איז דייש בטומאה, ער דרייט זיך צווישן טומאה, היות ער דרייט זיך צווישן טומאה דארף ער האבן א טבילה, אבער סתם אזוי יעדעם איינעם? ניין דארף איך נישט האבן קיין טבילה, האלט נישט ווי מזומה, קומט דא אויס מיט א דריטע שיטה.